גראז, אין שבועות בבית הכנסת, און בבתים, אין בית מדרש, און אין די הייזער, זכר לשמחת מתן תורה, א זכר פאר די פרייליכקייט וואס איז אנגעגאנגען ביי די מתן תורה. און דער מגן אברהם זאגט אז די מנהג איז אויך אריינצולייגן ביימער אין בית מדרש און אין די הייזער, און די סיבה, זאגט דער מגן אברהם, פארוואס מען לייגט אריין ביימער, איז אז מען זאל זיך געדענקען אז שבועות ווערט מען דן אויף פירות האילן, און מען זאל דאווענען אויף די פירות האילן, מען זאל בעטן דעם באשעפער זאל געבן גוטע פירות אין שבועות. זאגט די הייליגע רמ"א ווייטער, ונוהגים בכל מקום לאכול מאכלי חלב, מען פירט זיך אין יעדע פלאץ, איבעראל פירט מען זיך צו עסן מילכיגס ביום ראשון של שבועות אין די ערשטע טאג שבועות. ונראה לי הטעם, זאגט די רמ"א אז ס'געפעלט מיך די סיבה פארוואס מען עסט מילכיגס די ערשטע טאג שביעית, וואס אלע אידן עסן מילכיגס די ערשטע טאג שבועות, שהוא כמו השני תבשילים שלוקחים בליל פסח, זאגט דער רמ"א אז דאס איז אזוי ווי די צוויי תבשילים וואס מען נעמט די נאכט פון פסח, זכר לפסח וזכר לחגיגה, כן אוכלים מאכל חלב, אזוי אויך עסט מען מילכיג שבועות ואחר כך מאכל בשר, נאכדעם עסט מען פליישיגס, אזוי איז דא די צוויי א זכר פאר די צוויי זאכן, פאר די צוויי אזוי ווי מען די שני תבשילים פון פסח און די און די מגן אברהם זאגט אז ס'דא אסאך סיבות פארוואס מען עסט מילכיגס דווקא, ברענגט ער אראפ די זוהר הקדוש אז ער זאגט די זיבן וואכן פון די ספירה איז געווען פאר די אידן אזוי ווי די זיבן זיין נקיים וואס א פרוי איז זיך מטהר, און מ'ווייסט דאך, ס'איז דאך באוויסט אז דם נעכר ונעשה חלב, די פון די בלוט ווערט מילך, און פון די בלוט ווערט מילך דאס איז מדין לרחמים, און וועגן דעם מ'עסט מילכיגס ווייל פון די בלוט איז געווארן מילך, און דורך דעם ווערט ריין כביכול פאר די שכינה הקדושה, פאר די באשעפער כביכול, ממילא דאס איז די סיבה פארוואס מ'עסט מילכיגס. זאגט די הייליגע רמ"א ווייטער, וצריכים להביא עמהם, ווען מען עסט מילכיגס און פליישיגס, די קודם מילכיגס און פליישיגס, דארף מען ברענגען צוזאמען שני לחם על השולחן, צוויי ברויט, שהוא במקום המזבח, ווייל ס'איז אזוי ווי במקום ביי די מזבח האט מען געברענגט שני לחם, דארף מען אויך דא ברענגען שני לחם, ויש בזה זיכרון לשני הלחם שהיו מקריבים ביום הביכורים, און ס'איז דא א זיכרון פאר די שני לחם וואס מען האט מקריב געווען ביי די ביכורים. און די עיקר סיבה זאגט די מגן אברהם פארוואס מען דארף מען דארף האבן צוויי ברויט איז ווייל מען מעג נישט עסן מילכיגס און פליישיגס פון איין ברויט ממילא דארף מען האבן צוויי ברויט איינס וואס מען עסט מילכיגס און איינס וואס מען עסט די פליישיגס מיט. און די מגן אברהם זאגט אז די מנהג איז צו באקן די די מילכיג די ברויט וואס מען עסט די מילכיגס מיט פוטער אזוי מאכט עס אז מען זאל מוזן ברענגען א נייע ברויט פאר די פליישיגס. און נאך א זאך זאגט די מגן אברהם אז די ברויט זאל זיין פון ווייץ וויבאלד אז אז ס'איז א זכרון פאר די שתי הלחם, די שתי לחם איז געווען פון ווייץ וועגן דעם זאל מען זען די ברויטן זאלן זיין פון ווייץ. און די באר היטב ברענגט אראפ פון די אר"י הקדוש אז מען זאל זיך טובל'ן מען זאל גיין אין מקווה ערב שביעות. אזוי ווי ס'גייט זיין שביעות די נעקסטע וואך, און איך וויל אנקומען נאך די אלע הלכות פון שביעות, עס וועט זיין נאך א פאדקעסט בעזרת השם יתברך אינמיטן די וואך, דינסטאג אם ירצה השם וועט זיין נאך א פאדקעסט. באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מ'האט צו טון, און מ'זאל קענען דינען די באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.